זאגט די גמרא מסכת ברכות דף מ"ב עמוד א', האלט מען אונז אויבן די ערשטע שורה, דערציילט די גמרא רב הונא אכל תליסר ריפתי, רב הונא האט אמאל געגעסן דרייצן ברויטלעך בני תלתא תלתא בקבא, וואס יעדע דריי ברויט איז געווען גרויס א קב, ולא בירך, ער האט נישט געבענטשט ברכת המזון דערויף, דאס הייסט ער האט זיך אויפגעפירט מיט די ברויט אזוי ווי פת הבאה בכיסנין, עס האט מען נעכטן געהאט אז מען מאכט א מזונות דערויף און מען מאכט נישט קיין נאכברכה. אמר ליה ר' נחמן, האט אים ר' נחמן פארגעהאלטן, עדי כפנא, דאס איז געמאכט צו זעטיגן די הונגער, דאס הייסט דו האסט יעצט געגעסן א געהעריגע סעודה, ממילא איז דאס יא אזוי ווי פת, אלא כל שאחרים קובעים עליו סעודה, יעדער איינער וואס עסט א זאך וואס אנדערע זענען קובע סעודה אויף דעם, און אפילו טאמער דאס איז אפשר פת הבאה בכיסנין, וואס געווענליך האט עס א ברכת מזונות, אבער טאמער ער עסט אזויפיל וואס די סדר איז אז איינער וואס עסט אזוי סאך איז עס א קביעות סעודה. צריך לברך דארף מען יא מאכן א געהעריגע ברכה המוציא און ברכת המזון. דערציילט די גמרא רב יהודה הוה עסיק ליה לבריה בי רב יהודה בר חביבא, ער האט חתונה געמאכט זיין קינד מיט די טאכטער פון רב יהודה בר חביבא, אייתו לקמייהו פת הבאה בכיסנין האט מען געהאט ארויסגעברענגט פאר די געסט פת הבאה בכיסנין. כי אתא ווען ער איז אריינגעקומען אין די זאל וואו די עולם איז געזעצן, שמעינהו דקא מברכי המוציא האט ער געהערט ווי די עולם מאכט א ברכת המוציא, אמר להו מאי ציצי דקא שמענא, וואס איז די נויז וואס איך הער? ציצי, דאס הייסט אז מענטשן האבן געמאכט המוציא, המוציא האט ער געהערט אזא סאונד. דילמא, המוציא לחם מן הארץ קא מברכיתו, אפשר איז עס דאס וואס די עולם מאכט א ברכת המוציא אויף די פת הבאה בכיסנין וואס מ'האט יעצט ארויסגעברענגט. אמרי ליה, אין, יא, דאס איז עס טאקע, דתניא ר' מונא אמר משום ר' יהודה, פת הבאה בכיסנין, מברכין עליה המוציא. ואמר שמואל, און שמואל האט געזאגט הלכה כר' מונא, ממילא האבן זיי אים געענטפערט, אונז פיר מיר זיך אזוי ווי די הלכה זאגט אז מען דארף מאכן א מוציא. אמר להו, ענק האבן א נישט ריכטיגע גירסא. אין הלכה כר' מונא איתמר, אונז האבן מקובל אז די ריכטיגע גירסא איז אז די הלכה איז נישט ווי ר' מונא און מען דארף יא מאכן א מזונות. אמרי ליה והא מר הוא דאמר משמיה דשמואל, לחמניות. וואס דאס איז א סארט געבעקס ענליך צו די פת הבאה בכיסנין, מערבין בהן קען מען זיך באנוצן צו פאר א עירוב, און מברכין עליהן המוציא, דאס הייסט ס'האט א דין ווי א געהריגע פת, ווי געהריגע ברויט. האט ער צוריק געזאגט דאס איז נישט קיין פארגלייך, ווייל שאני התם דקבע סעודתיה עלייהו ווייל דארטן נוצט מען עס א אופן פון קביעת סעודה, אבל היכא דלא קבע סעודתיה עלייהו למשל ביי די חתונה דארט, און ס'איז געווען אויף אופן וואס מ'האט נישט געמאכט קיין קביעת סעודה אויף דעם, לא, האט עס נישט קיין ברכת המוציא, דארף עס האבן ברכת בורא מיני מזונות. זאגט די גמרא ווייטער רב פפא איקלע בי רב הונא בריה דרב נתן, רב פפא איז אנגעקומען צו רב הונא די זון פון רב נתן, בתר דגמר סעודתייהו נאכדעם וואס מען האט געענדיגט די סעודה, אייתו לקמייהו מידי למיכל. די הלכה איז אז מען מאכט א ברכת המוציא אנפאנג פון די סעודה און ס'פטר'ט אלעס וואס ס'קומט אריין אין די סעודה. נאכן סעודה, נאכן בענטשן, דארף מען שוין מאכן א פרישע ברכה. סאו די שאלה וואס די גמרא גייט יעצט אריין גיין איז, אויב מען האלט שוין נאכן סעודה אבער מען האט נאכנישט געבענטשט, איז דא געווען מען האט שוין געענדיגט די סעודה אבער מען האט נאכנישט געבענטשט, איז מען האט געברענגט עפעס צו עסן, שקל רב פפא וקא אכיל, און ער האט געגעסן אן קיין ברכה, אמרי ליה לא סבר לה מר. איר האלט נישט אז גמר איינמאל מען האט געענדיגט די סעודה אסור מלאכול? טאר ער שוין נישט עסן קיין פרישע זאכן ביז ער גייט מאכן א ברכת המזון, און נאכדעם גייט ער מאכן נאך א ברכה אויף די זאכן וואס מען ברענגט פאר אים. אמר להו, סלק איתמר, איך האב מקובל די גרסה איז אז נאר טאמער מען האט מסלק געווען די טיש, מען האט אפגערוימט, דעמאלטס טאר מען שוין נישט עסן פרישע זאכן פאר וואס עס דארף נאך א ברכה, ווייל דעמאלטס הייסט עס א פרישע זאך, אבער טאמער מען האט נאכנישט אראפגערוימט, דעמאלטס הייסט עס נישט ווי מען האט געענדיגט די פריערדיגע סעודה. איתמר אונז האבן געלערנט רבא ורב זירא איקלעו לבי ריש גלותא זענען אנגעקומען צו ריש גלותא לבתר דסליקו תכא מקמייהו, נאכדעם וואס מען האט שוין געהאט אוועק גענומען די טיש פון זיי, שדרו להו ריסתנא מבי ריש גלותא האט מען אריין געברענגט נאך עפעס צו עסן פון ריש גלותא, דאס הייסט פון קאך פון די ריש גלותא'ס הויז דארטן ווי זיי האבן געגעסן האט מען אריין געברענגט נאך עפעס צו עסן. רבא אכל, רבא האט געגעסן דערפון, ורב זירא לא אכל. אמר ליה האט רב זירא פארגעהאלטן פאר רבא לא סבר לה מר סלק אסור מלאכול, וואס אונז האבן יעצט געזען איינמאל מען האט געענדיגט די סעודה. און לויט ווי אונז האבן מסביר געווען, ענדיגן די סעודה מיינט אז מ'האט מסלק געווען די טיש, מ'האט געענדיגט אראפרוימען, טאר מען שוין נישט עסן, ווייל מ'דארף קודם בענטשן ברכת המזון און נאכדעם קען מען גיין ווייטער. אויב אזוי, ווי אזוי קענסטו יעצט גיין עסן? אמר ליה אנן אתכא דריש גלותא סמכינן. די הלכות וואס אונז האבן געזען ביז יעצט, דאס איז אלעס טאמער א מענטש עסט ביי זיך, וואס ס'ווענדט זיך אין זיין דעת ווען ער ענדיגט די סעודה. טאמער אבער איינער עסט ביי א צווייטן, וואס ער ווייסט נישט ווען מ'ענדיגט די סעודה, און ער פארלאזט זיך אויף די מענטש וואס. געבט אים צו עסן, אז וויפיל יענער גייט אים וועלן געבן צו עסן, אזוי לאנג גייט זיך די סעודה פארשלעפן, איז ווייל זיי זענען אויף די קאסטן פון די ריש גלותא, זיי עסן ביי אים, ממילא אז די ריש גלותא'ס קאך, די מענטשן וואס האבן אנגעגרייט די סעודה האבן געהאט אין פלאן אריינצוברענגען נאך עפעס, האט זיך די סעודה נאכנישט געענדיגט אפילו מען האט אוועקגעריקט די טיש. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב, האט רב געזאגט, הרגיל בשמן, אויב איינער איז צוגעוואוינט צו שמירן די הענט מיט אויל נאכן סעודה, שמן מעכבו, איז די שמן איז מעכב, אז אפילו טאמער מ'האט אראפגערוימט, טאמער ער האט נאכנישט אנגעשמירט די הענט, הייסט נאך ווי ער האט נאכנישט געענדיגט די סעודה, און ער דארף נישט מאכן נאך א ברכה אויב מ'ברענגט אים עפעס זאכן צו עסן. אמר רב אשי, כי הוינן בי רב כהנא, ווען אונז זעמיר געווען ביי רב כהנא, אמר לן האט ער אונז געזאגט כגון אנן, אונז דרגילינן במשחא, אונז זעמיר צוגעוואוינט צו אנשמירן די אויל, איז משחא מעכבא לן, איז טאקע די אויל איז מעכב, פירט אבער די גמרא אויס, ולית הלכתא ככל הני שמעתתא, די הלכה איז, לגבי ווען ס'הייסט אז די סעודה האט זיך שוין געענדיגט, נישט אזוי ווי אונז האמיר געלערנט ביז יעצט, אלא כי הא דאמר רב חייא בר אשי אמר רב, שלש תכיפות הן, ס'דא דריי סארטן תכיפות דאס הייסט דריי סארטן תיכף'ס, וואס מען מוז צאמשטעלן די זאכן איינס גלייך נאך די אנדערע. די ערשטע איז תיכף לסמיכה שחיטה, ווען מען האט געברענגט א קרבן, גלייך נאכן סמיכה האט מען געדארפט מאכן שחיטה, און דאס איז געווען א זאך וואס האט געמוזט זיין גלייך איינס נאך די אנדערע. די זעלבע זאך תיכף לגאולה תפילה, אזוי ווי אונז האבן געהאט געזען אנפאנג פון די מסכתא, גרויסע ענין אין איינער וואס איז סומך גאולה לתפילה, גלייך נאכדעם וואס מ'זאגט גאל ישראל דארף מען זיך שטעלן שמונה עשרה, מ'טאר נישט מפסיק זיין. אזוי אויך איז עס נוגע אין הלכות תפילה מ'ענטפערט נישט אמן, אפילו אויף אזעלכע אופנים וואס געווענליך ענטפערט מען יא אמן, צווישן גאולה און תפילה איז זייער הארב, מ'דארף גלייך אנפאנגען שמונה עשרה. די דריטע זאך איז תיכף לנטילת ידיים ברכה, גלייך נאכדעם וואס מ'וואשט זיך דארף מען מאכן א ברכה, דאס הייסט איינמאל מען וואשט זיך מים אחרונים מוז מען גלייך בענטשן. ס'קומט אויס לויט דעם אז די זאך וואס ס'מאכט אז די סעודה זאל זיך ענדיגן איז די מים אחרונים, ווילאנג מ'האט זיך נאכנישט געוואשן מים אחרונים דעמאלטס הייסט נישט ווי ס'האט זיך שוין געענדיגט די סעודה אז מען מוז בענטשן. אמר אביי האט אביי צוגעלייגט אף אנו נאמר, אונז גיימער זאגן אויף דעם אויכעט תיכף לתלמידי חכמים ברכה, איינער נעמט אריין א תלמיד חכם ביי זיך אינדערהיים ברענגט עס גלייך א ברכה, שנאמר ויברכני השם בגללך ואיבעית אימא מהכא שנאמר ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף ס'איז אריינגעקומען א ברכה אין די שטוב פון פוטיפר וועגן יוסף איז געווען ביי אים אינדערהיים איז הלכה למעשה פסק'ט מען עס טאקע אזוי ווי אונז האבן יעצט געזען אז עס ווענדט זיך אין מים אחרונים אבער מ'איז מחמיר אז אפילו טאמער האט זיך נאכנישט געוואשן מ'האט נאר געזאגט הב לן ונברך דעמאלטס הייסט עס שוין ווי מ'האט געענדיגט די סעודה מ'טאר שוין נישט עסן ווייטער חוץ טאמער איינער עסט ביי א צווייטן וואס דעמאלטס איז אזוי ווי אונז האבן געהאט פריער ביי די ריש גלותא, אז אתכא דריש גלותא סמכינן ווענדט זיך עס נישט אין די מענטש, קען מען יא עסן ווייטער. זאגט די הייליגע משנה, בירך על היין שלפני המזון, פטר את היין שלאחר המזון. איז רש"י מסביר, אונז גיימער עס זעהן אם ירצה השם אין די קומענדיגע שיעור אויכעט, די סדר איז געווען אין יענע צייטן, אז פאר מ'האט געגעסן א סעודה, האט מען געהאט ארויסגעברענגט געוויסע סארטן עסן, וואס איז געווען נישט קיין פארשפייז, אבער ס'איז געווען געוויסע סארטן עסן וואס מ'האט געגעסן פארן סעודה, און דאס איז געווען ס'זאל עפענען אזוי די אפעטיט פאר די מענטש, און מ'האט געגעסן אזעלכע קליינע פישלעך מיט מזונות, די זעלבע זאך אויך נאכדעם וואס מ'האט געענדיגט די סעודה, פלעגט מען אויך ארויסברענגען פארן בענטשן אזעלכע זאכן וואס וואס איז געשמאק צו, אין אונזער שפראך וואלט מען געזאגט אז מ'נאשט דערויף, ס'איז נישט קיין זאך וואס מ'עסט א חלק פון די סעודה. סאו זאגט די משנה, בירך על היין שלפני המזון, אויב איינער האט געמאכט א בורא פרי הגפן אויף די וויין וואס מ'האט אים ארויסגעברענגט נאך פארן סעודה, פטר את היין שלאחר המזון. האט ער געפטר'ט מיט דעם די וויין וואס מ'גייט אים ארויסברענגען נאכן סעודה, נאך פארן בענטשן, פארשטייט זיך טאמער ס'איז נאכן בענטשן דארף מען אוודאי מאכן א נייע ברכה, אבער ס'איז נאך פארן בענטשן, אבער הגם ס'איז שוין נאכן סעודה, די בורא פרי הגפן וואס ער האט געמאכט פארן סעודה פטר'ט די בורא פרי הגפן פון נאכן סעודה. די זעלבע זאך בירך על הפרפרת שלפני המזון, פרפרת איז אזוי ווי פת הבאה בכיסנין וואס אונז האבן פריער געזעהן וואס דאס איז א מזונות, איז אויב מען האט אים ארויסגעברענגט לאמיר זאגן ראגעלעך און ער האט געמאכט א מזונות, פארן סעודה, פטר את הפרפרת שלאחר המזון, האט ער זיך אויך געפטר'ט פון מאכן א בורא מיני מזונות פאר די מזונות וואס מען ברענגט אים ארויס נאכן סעודה. זאגט די משנה ווייטער בירך על הפת אויב א מענטש האט געמאכט המוציא אויף די ברויט, פטר את הפרפרת, האט ער געפטר'ט מיט דעם די פרפרת, אזוי ווי אונז ווייסן מיר המוציא פטר'ט אלעס, און נישט נאר א זאך וואס מען עסט צוזאמען מיט די ברויט, דאס הייסט די זאך איז קלאר א טפל צו די ברויט, נאר אפילו א זאך וואס מען ברענגט אריין אין די זעלבע סעודה מיט די ברויט, אפילו מען עסט עס נישט בפועל צוזאמען מיט די ברויט, די המוציא פטר'ט אלעס. פארקערט אבער, אויב מען האט נישט געמאכט קיין המוציא, על הפרפרת אויב ער האט געמאכט א ברכה אויף די פרפרת, לא פטר את הפת האט מען אוודאי נישט געפטר'ט די ברויט. בית שמאי אומרים, אף לא מעשה קדירה, און די גמרא גייט מסביר זיין וואס פונקטליך בית הלל און בית שמאי קריגן זיך. זאגט די משנה ווייטער היו יושבין, אויב מען האט זיך אראפגעזעצט עסן צוזאמען, כל אחד מברך לעצמו. די סדר יענע צייטן איז געווען, ווען מענטשן האבן זיך אראפגעזעצט צו עסן א סעודה צוזאמען, די סדר וויאזוי מען האט געגעסן צוזאמען איז געווען באופן הסבה, אזוי איז געווען די דרך העולם יענע צייטן, מען האט זיך אנגעליינט, אזוי ווי אונז טו מיר פסח ווייזן א אופן פון חירות, די סדר איז געווען דעמאלטס ווען א מענטש האט געוואלט זיך עסן, באופן קבוע האט מען געמאכט הסיבה, מה שאין כן טאמער מענטשן האבן זיך פלוצלינג פון זיך אליינס געגעבן א שטעל אפ און מ'האט זיך גענומען עסן, איז עס נישט געווען הסיבה, נאר מיט דעם מ'האט זיך אראפגעזעצט און מ'האט געגעסן. יעצט די הלכה איז ווען מ'עסט צוזאמען מאכט איינער א ברכה פאר די אנדערע ברוב עם הדרת מלך און ער איז מוציא יעדעם איינעם, דאס איז אבער טאמער מ'עסט צוזאמען, וואס מיינט מ'עסט צוזאמען? אז מ'ליינט זיך אן, מ'גרייט זיך אן פארדעם, מ'גייט יעצט עסן צוזאמען. זאגט די משנה טאמער מען האט זיך נישט געהאט אנגעגרייט פארדעם נאר היו יושבין מען האט זיך געגעבן א זעץ אראפ כל אחד מברך לעצמו דארף מען מאכן א ברכה אליינס ווייל דאס הייסט נישט ווי מען האט זיך צוזאמען אראפ געזעצט עסן מה שאין כן הסיבו טאמער מען האט זיך אנגעליינט און מען האט זיך אנגעגרייט פארדעם צו עסן צוזאמען אחד מברך לכולן אין אזא פאל מאכט יא איינער א ברכה פאר יעדעם איינעם גיימער ארויף צו דף מ ב עמוד ב. זאגט די משנה ווייטער, בא להם יין בתוך המזון, הגם אונז האמיר געזעהן אז איינער מאכט המוציא און ער איז מוציא דעם גאנצן עולם פארן סעודה, טאמער אבער מען ברענגט אריין וויין אינמיטן די סעודה, כל אחד ואחד מברך לעצמו, און די גמרא גייט מסביר זיין גיימיר זען אם ירצה השם די קומענדיגע שיעור. אחר המזון, טאמער מען ברענגט אריין וויין נאכן סעודה, פארשטייט זיך ס'איז פאר ברכת המזון, איז אחד מברך לכולן, קען יא איינער מאכן א ברכה און מוציא זיין יעדעם איינעם, זאגט די משנה, והוא אומר על המוגמר שפעטער, מו טאמער מ'ברענגט אריין מוגמר וואס די סדר איז געווען אז מען האט געשמעקט און מען האט געמאכט א בורא מיני בשמים אדער בורא עצי בשמים וואס די סדר איז געווען איז דער זעלבער מענטש וואס האט געהאט מוציא געווען דעם גאנצן עולם ער האט די זכות געהאט די זכות אז ער האט ממשיך געווען אז ער האט געמאכט די ברכה מוציא צו זיין יעדעם אויך אויף די מוגמר די זאך וואס מען האט געשמעקט און ואף על פי שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר הסעודה איז רש י מסביר הגם די ברכה וואס אונז האמיר געהאט געזען ביז יעצט איז דאך געווען אינמיטן די סעודה און דאס איז דאך שוין א זאך נאכן סעודה וואלט איך געקענט טראכטן אז עס איז נישט איין לאנגע זאך, אף על פי כן, ער האט געהאט א בחינה פון מתחיל במצוה אומרים לו גמור, ער האט געהאט די זכות און ער האט מוציא געווען די גאנצע עולם פריער מיטן ברכה, זאגט מען ער זאל ווייטער ממשיך זיין און מאכן די ברכה און מוציא צו זיין די גאנצע עולם. זאגט די גמרא, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, לא שנו ס'איז נישט געזאגט געווארן דאס וואס אונז האבן געהאט געזען אז איינער מאכט א ברכה בורא פרי הגפן פאר די סעודה איז ער מוציא מיט דעם די וויין וואס ער גייט טרינקען שפעטער, אלא בשבתות וימים טובים וואס די סדר איז אז מען טרינקט נאך און נאך וויין, הואיל ואדם קובע סעודתו על היין, די סדר איז מען טרינקט וויין אז מען טרינקט אסאך וויין, אבל בשאר ימות השנה, מה שאין כן אינמיטן די וואך, וואס די סדר איז נישט אז מען זאל טרינקען אזויפיל וויין, מברך על כל כוס וכוס, דארף מען מאכן נאכאמאל א בורא פרי הגפן אויף יעדע כוס, ווייל יעדע כוס איז א זאך פאר זיך, און מען קען נישט זאגן די בורא פרי הגפן פון די פריערדיגע כוס, גייט אויך ארויף אויף די קומענדיגע כוס איתמר נמי, אונז האבן טאקע אויך אזוי געלערנט, אמר רבה בר מרי אמר רבי יהושע בן לוי, לא שנו ס'איז נישט געזאגט געווארן אז די בורא פרי הגפן פון די ערשטע כוס גייט אויף די קומענדיגע כוסות אלא בשבתות וימים טובים, און אויך לייגט ער צו נאך א משל בשעה שאדם יוצא מבית המרחץ, ווען א מענטש גייט ארויס פון די מרחץ, ובשעת הקזת דם, וואס די סדר אמאל איז געווען מ'האט מקיז דם געווען, מ'האט ארויסגענומען בלוט צו האלטן די מענטש געזונט. אין אזא פאל דארף מען טרינקן וויין נאכדעם, איז הואיל ואדם קובע סעודתו על היין, ביי די אלע פעלער, די סדר העולם איז אז מען איז קובע סעודה אויף וויין, דאס הייסט מען טרינקט אסאך וויין, אפאר כוסות איינס נאך די אנדערע, ממילא די בורא פרי הגפן פון די ערשטע כוס גייט ארויף אויף די קומענדיגע כוסות אויכעט, אבל בשאר ימות השנה, מה שאין כן א גאנץ יאר מברך על כל כוס וכוס, דארף ער מאכן א באזונדערע בורא פרי הגפן אויף יעדע כוס. דערציילט די גמרא, רבה בר מרי איקלע לבי רבא בחול, רבה בר מרי איז אנגעקומען צו רבא אינדערהיים, און ס'איז געווען א וואכן טאג, חזייה האט ער געזען דבריך לפני בריך לפני המזון, אז ער האט געמאכט א בורא פרי הגפן אויף וויין וואס מען האט געברענגט פארן עסן, פארן סעודה, והדר בריך לאחר המזון, און נאכדעם האט ער געמאכט נאכאמאל א בורא פרי הגפן אויף די וויין וואס מען האט ארויסגעברענגט נאכן סעודה, אמר ליה יישר האט זייער גוט געטון, ווייל יענץ איז דאך געווען אינמיטן די וואך, און אונז האבן מיר יעצט געזען אינמיטן די וואך דארף מען מאכן א פרישע ברכה. זאגט די גמרא, וכן אמר רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי האט אויך אזוי גע'פסק'נט. דערציילט די גמרא ווייטער, רבי יצחק בר יוסף איקלע לבי אביי, רבי יצחק בר יוסף איז אנגעקומען צו אביי ביום טוב און דאס איז שוין יא געווען יום טוב, וואס אונז האבן געהאט געזען אז אין יום טוב זאגט מען יא אז די בורא פרי הגפן אויף די ערשטע כוס פטר'ט די קומענדיגע כוסות, חזייה האט ער געזען אבער דבריך אכל כסא וכסא אויף יעדע כוס האט ער געמאכט א נאך א ברכה, אמר ליה האט ער אים געפרעגט לא סבר לה מר להא דרבי יהושע בן לוי וואס אונז האבן יעצט געזען אז מען מאכט איין בורא פרי הגפן, און ס'פטר די קומענדיגע, און נאר אין די וואכן איז עס אנדערש, ואמר ליה נמלך אנא, מיין סדר איז אז איך טרינק נאר איין כוס, ממילא די קומענדיגע כוס איז נישט געווען אין פלאן אז איך זאל עס טרינקן, און ווי ס'שטייט אין משנה ברורה, דארף מען קלאר אינזין האבן אז מען גייט נישט טרינקן נאך, אבער סתמא, געווענליך, דעמאלטס הייסט עס יא ווי די ערשטע ברכה גייט ארויף אויף די קומענדיגע. זאגט די גמרא, איבעיא להו האט די גמרא געפרעגט א שאלה, בא להם יין בתוך המזון, אויב מען האט געברענגט וויין אינמיטן די סעודה און מען האט געמאכט אויף דעם בורא פרי הגפן, מהו שיפטור את היין שלאחר המזון? וואס איז די דין צו די וויין וואס מען האט געטרינקען אינמיטן די סעודה און מען האט געמאכט א בורא פרי הגפן צו ס'זאל פטר'ן די וויין וואס מען ברענגט נאכן סעודה? און הגם אונז האבן געהאט אז אויב מען טרינקט וויין פארן סעודה און מ'מאכט א בורא פרי הגפן פטר'ט עס די וויין נאכן סעודה, זאגט אבער די גמרא קען זיין ס'איז נישט די זעלבע זאך, אם תמצא לומר, אפילו אונז ווייסן מיר אז בירך על היין שלפני המזון, פוטר את היין שלאחר המזון, ווייסטו פארוואס? משום דזה לשתות וזה לשתות, די סיבה פארוואס מען טרינקט ביי ביידע פעלער איז די זעלבע, ווייל מען וויל טרינקען וויין, אבל הכא די וויין וואס מען ברענגט אריין אינמיטן די סעודה איז אביסל אנדערש, דזה לשתות, די וויין וואס מען טרינקט נאכן סעודה איז טאקע צו טרינקען אבער וזה אינמיטן די סעודה לשרות איז מער צו ווייקן דאס הייסט מען טרינקט מען וויל צוטרינקען אביסל בשעת'ן עסן, ס'עסט זיך בעסער אז מען טרינקט עפעס צו אין די זייט, ס'איז אבער נישט אז מען טרינקט וויין לשם טרינקען וויין. ממילא איז עס נישט די זעלבע זאך אז איך זאל זאגן אז די ברכה פון דעם פטר'ט דאס, או דילמא קען זיין לא שנא עס מאכט נישט אויס. זאגט די גמרא, ס'א מחלוקת, רב אמר פוטר, ורב כהנא אמר אינו פוטר. ר' נחמן אמר פוטר, רב ששת אמר אינו פוטר. רב הונא ורב יהודה וכל תלמידי דרב אמרו, אינו פוטר, ס'פטר'ט נישט. איתיביה רבא לר' נחמן, האט רבא א קשיא געפרעגט אויף ר' נחמן וואס ער האט געהאלטן אז ס'פטר'ט יא. אונז האבן געהאט געזען אין אונזער משנה, בא להם יין בתוך המזון, אויב מ'האט געהאט אריין געברענגט וויין אינמיטן די סעודה, האבן מיר געהאט געזען הגם זיי עסן באופן הסיבה וואס איינער מאכט די ברכה פאר אלע, אבער וויין וואס מען ברענגט אריין אינמיטן די סעודה זאל יא יעדער מאכן א ברכה פאר זיך, כל אחד ואחד מברך לעצמו. האט די משנה אבער ממשיך געווען לאחר המזון אויב מען ברענגט וויין נאכן סעודה, אחד מברך לכולם, איז די גמרא האט פארשטאנען אז ס'רעדט זיך פון די זעלבע פאל, האט מען געהאט אריינגעברענגט וויין אינמיטן די סעודה וואס איך האב געזאגט אז יעדער איינער זאל מאכן א ברכה פאר זיך, און ביי די זעלבע סעודה האט מען אויך אריינגעברענגט וויין נאכן סעודה, דעמאלט זאג איך יא אז איינער זאל פטר'ן אנדערע, זעה איך אבער עכ"פ אז אפילו מ'האט געמאכט א ברכה אינמיטן די סעודה, דארף מען מאכן א פרישע ברכה נאכן סעודה. אמר ליה הכי קאמר, ניין, נישט דאס איז פשט אין די משנה. קען זיין ס'איז צוויי אנדערע זאכן. אם לא בא להם יין בתוך המזון אלא לאחר המזון, אחד מברך לכולם. דאס הייסט די משנה פאנגט אן א הלכה אויב מ'ברענגט אריין וויין אינמיטן די סעודה, דארף יעדער איינער מאכן א ברכה פאר זיך. אין אזא פאל אויב מען ברענגט אריין וויין נאכן סעודה דארף מען שוין נישט מאכן קיין ברכה ווייל די וויין אינמיטן די סעודה האט געפטר'ט די וויין נאכן סעודה. די משנה איז אבער ממשיך אז טאמער עס איז געווען אז מען האט נישט געהאט אריינגברענגט וויין אינמיטן די סעודה און מען ברענגט אריין וויין נאכן סעודה דעמאלטס איז יא איינער מוציא יעדן איינעם. זאגט די גמרא ווייטער איז געשטאנען אין די משנה ברך על הפת פטר את הפרפרת אויב מען האט געמאכט א ברכה אויף די ברויט האט עס געפטר'ט די פרפרת. על הפרפרת לא פטר את הפת, בית שמאי אומרים אף לא מעשה קדרה, איז די גמרא וויל פארשטיין ווי פונקטליך קריגן זיך בית שמאי און בית הלל. איבעיא להו, פרעגט די גמרא, צו זאג איך בית שמאי ארישא פליגי או דילמא אסיפא פליגי, און די גמרא איז מסביר וואס די צדדים זענען. ס'קען זיין אז בית שמאי קריגט זיך אויף בית הלל אויף די רישא, דקאמר ביי תנא קמא, אז תנא קמא האט געהאט געזאגט בירך על הפת, פטר את הפרפרת, אויב מ'האט געמאכט די ברכה אויף די ברויט, די המוציא, האט עס געפטר'ט די פרפרת, די מזונות, וכל שכן מעשה קדרה וואס דאס איז אויך א סארט מיני מזונות. אויף דעם ואתו בית שמאי למימר, לא מיבעיא פרפרת דלא פטרה ליה פת, אז די ברויט האט נישט געפטר'ט די ברכה אויף דעם, אלא אפילו מעשה קדרה נמי לא פטרה. דאס איז די ערשטע וועג וויאזוי מ'קען לערנען די מחלוקת בית שמאי און בית הלל. או דילמא קען זיין אסיפא פליגי, בית שמאי קריגט זיך אויף בית הלל אויפן סיפא, דקתני בית הלל האט געהאט געזאגט בירך על הפרפרת, אויב מ'האט געמאכט א מזונות אויף די פרפרת, לא פטר את הפת האט עס נישט געפטר'ט די ברויט, וואס פון דעם בין איך מדייק, פת הוא דלא פטר, אבל מעשה קדרה פטר, אז ברויט פטר'ט עס נישט, אבער מעשה קדרה פטר'ט עס יא, דאס הייסט מ'האט געמאכט א מזונות אויף פרפרת. פטר'ט עס די מעשה קדרה, ווייל ביידע זענען בורא מיני מזונות, ואתו בית שמאי למימר, אפילו מעשה קדרה נמי לא פטר, תיקו. סאו למעשה אונז פסק'ן מען דאך נישט ווי בית שמאי, סאו ס'איז אונז נישט נוגע אויף וואס פונקטליך בית שמאי איז ארויסגעגאנגען, ס'איז אבער אונז יא נוגע די ווערטער פון בית הלל, איז אונז פסק'ן מען טאקע אזוי ווי די גמרא דרוקט זיך אויס, אז אויפן סייפא, אז בירך על הפרפרת, אויב מען האט געמאכט די ברכה אויף די פרפרת, איז דווקא די פת האט מען נישט געפטר'ט, אבער די. מעשה קדרה האט מען יא געפטר'ט, ווייל ביידע זענען מזונות, אזוי ווי איינער האט צוויי סארטן מזונות פארנט פון זיך, וואס ער מאכט נאר איין מזונות און ער איז מוציא די אנדערע. זאגט די גמרא ווייטער, איז געשטאנען אין די משנה היו יושבין כל אחד ואחד וכו', איז די גמרא מדייק, הסבו אין, לא הסבו לא, אזוי ווי אונז האבן טאקע געהאט געזען אין די משנה, אז דווקא טאמער מענטשן צוזאמען זעצן זיך אראפ עסן באופן הסיבה, ס'איז א שטערקערע קביעות, דעמאלטס איז איינער מוציא די גאנצע עולם. פרעגט די גמרא, ורמינהו, איך וויל דיר א קשיא פרעגן. שטייט אין א ברייתא, עשרה שהיו הולכים בדרך, צען מענטשן זענען געגאנגען אויפן וועג, אף על פי שכולם אוכלים מכיכר אחד, דאס הייסט זיי עסן יעדער איינער צוזאמען, כל אחד ואחד מברך לעצמו, וויבאלד זיי זעצן זיך נישט אראפ, און ס'איז נישט קיין קביעות צוזאמען, אבער ישבו לאכול, טאמער זיי האבן זיך אראפגעזעצט צו עסן, אף על פי שכל אחד ואחד אוכל מכיכרו, הגם יעדער איינער עסט פון די אייגענע ברויט, נאך אלץ אחד מברך לכולן. איז די גמרא מדייק, קתני, די ברייתא האט דאך געזאגט דא ישבו, זיי האבן זיך אראפגעזעצט, אף על פי שלא הסבו, אפילו מען האט נישט געמאכט קיין הסיבה, אנדערש ווי עס שטייט אין די משנה אז די אופן פון קביעות צוזאמען אז איינער זאל מוציא זיין די אנדערע איז נאר טאמער מען זיצט באופן הסיבה, אמר רב נחמן בר יצחק כגון דאמרי ניזיל וניכול לחמא בדוך פלן. דאס וואס איז געשטאנען אין די ברייתא אז מען מאכט נאר איין ברכה, און איינער איז מוציא די אנדערע רעדט זיך אז נאך פאר דעם האבן זיי זיך שוין געהאט אפגעשמועסט אז ווען מען גייט אנקומען דארטן גייט מען זיך אראפזעצן עסן, קומט אויס דאס איז א אופן פון א קביעות, סאו הגם דארטן בפועל זעצן זיי זיך נאר אראפ, איז עס אבער שוין א קביעות אפילו אן הסבה, מה שאין כן אויב מען האט זיך נישט געהאט אפגעשמועסט פאר דעם פעלט זיך אויס הסבה. דערציילט די גמרא כי נח נפשיה דרב, ווען רב איז נפטר געווארן, אזלו תלמידיו בתריה זענען תלמידים מיטגעגאנגען מען האט אים באגלייט, מען האט געמאכט א לוויה, זענען געגאנגען און מען האט אים

הגם די משנה זאגט ישבו, מאכט יעדער איינער א ברכה פאר זיך, אבער אין זייער פאל, וויבאלד מ'האט זיך שוין געהאט אפגעשמועסט אז ווען מ'גייט אנקומען דא און דא, גייט מען עסן צוזאמען, איז כהסבו דמי. לא הוה בידייהו, האבן זיי נישט געוואוסט וואס די הלכה איז. קם רב אדא בר אהבה, האט זיך רב אדא בר אהבה אויפגעשטעלט, גיימער ארויף צו דף מ"ג עמוד א'. אהדר קרעיה לאחוריה, ער האט אויסגעדרייט זיין קלייד וואס האט זיך געריסן קריעה, האט ער איבערגעדרייט, און וקרע קריעה אחרינא, און אזוי האט ער געקענט נאכאמאל רייסן קריעה, אמר האט ער געזאגט נח נפשיה דרב וברכת מזונא לא גמרינן דאס הייסט יעצט אז אונז האמער א פרישע שאלה און אונז האמער נישט ווער ס'זאל אונז אריינברענגען א קלארקייט אין לערנען קומט ארויס צום אויבערפלאך די גרויסע אבידה וואס אונז האמער אז רב איז נפטר געווארן איז יעצט שפירן מיר אונז נאכאמאל כאילו רב איז יעצט נאכאמאל נפטר געווארן ממילא האט ער געריסן קריעה נאכאמאל עד דאתא ההוא סבא ביז ס'איז געקומען א אלטער רמא להו, און ער האט געפרעגט א סתירה מתניתין אברייתא, אונזער משנה וואס איז משמע אז ישבו מאכט מען א עקסטערע ברכה יעדער פאר זיך, אברייתא וואס די ברייתא זאגט אז ישבו איינער איז מוציא די אנדערע, ושני להו, ער האט פארענטפערט די סתירה צו א משנה צו א ברייתא כיוון דאמרי ניזיל וניכול לחמא בדוך פלן, איינמאל מען שמועסט זיך אפ אז מען גייט עסן אויף יענע און יענע פלאץ, כהסבו דמי, הייסט עס אזוי ווי מען האט געמאכט הסבה און מען מאכט יא איין ברכה פאר יעדן איינעם, ממילא די תלמידים פון רב האבן אויך געמאכט איין ברכה און איינער האט מוציא געווען יעדן איינעם.